מ'גייט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשה איז פרשת יתרו, שיחה ג, מען לערנט די דריטע שיחה אין פרשת יתרו אין חלק כ א, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד הונדערט און נײַנצן. געוואלדיג געוואלדיג געשמאק צו לערנען די שיחה, די חידושים נפלאים וואס דער רבי איז מחדש דא אין די שיחה איז פשוט געוואלדיג. דער רבי וועט נעמען א פסוק וואס עס שטייט אין היינטיגע פרשה, אין סוף פרשה שטייט אין פרשת יתרו אז מען טאר נישט ארויפגעבן טרעפ אויפן מזבח, אויפן מזבח דארף זיין א כבש, א כבש, און און קומט, מען לערנט ארויס פון דעם אז אזוי ווי מען טאר נישט ארויף גיין אויף שטיינער אויף די טרעפ מיט מען טאר נישט ארויף גיין מיט טרעפ מען דארף ארויף גיין מיט א כבש מיט א רעמפ אדער מיט א זאך וואס גייט אזא א כבש לערנט מען ארויס ווי מען דארף אכטונג געבן אויף נישט אזוי ווי נישט מבזה זיין די שטיינער נישט צו מבזה זיין א אידן, דער רבי וועט ארויסברענגען געוואלדיג וואס מיינט אז א איד איז א שטיק אייבערשטער, אז דער איד איז קשור ומחובר, א שותף מיטן אייבערשטן, צוזאמען מיטן אייבערשטן, מיט אלס. דער רבי וועט נעמען דעם פירוש אויף דעם פסוק פון מכילתא און פון רשי, און ארויסברענגען אינטערעסאנט ווי רשי איז משנה שינויים, פארוואס איז רשי משנה שינויים? אפאר זאכן וועט די רבי גלייך מסביר זיין, נאך א שינוי וואס רשי מאכט אינגאנצן אנדערש ווי די מכילתא, וועט די רבי מסביר זיין באריכות פארוואס רשי מוז דאס משנה זיין, צום סוף וועט ארויסקומען די געוואלדיגקייט דער חילוק צווישן די מכילתא מיט רשי, פון וואס באשטייט דער איסור אז מען טאר נישט מאכן קיין מעלות קיין טרעפ אויף ארויפצוגיין אויפן מזבח, די מכילתא לערנט דאס אויף איין וועג וואס דער איסור איז, און רשי לערנט אויף א צווייטן וועג, מכילתא לערנט לויט רש און רשי לערנט דאס לויט פשוטו של מקרא, און לויט פשוטו של מקרא קען מען נישט לערנען ווי דער מכילתא, ביי ביידן קומט ארויס די זעלבע זאך, אז מען לערנט ארויס פון דעם ווי מען דארף אכטונג געבן אויפן כבוד פון א אידן און מען טאר נישט חס ושלום מאכן צו מבזה זיין אויף וואס א סארט אופן עס זאל נישט זיין, מען טאר נישט מבזה זיין קיין אידן, און דאן וועט קומען דער לימוד פון דעם אז אז וויפיל מען לערנט ארויס אויף דעם ענין פון נישט מבזה זיין וויפיל שטארק ס'איז דא דער ענין פון אהבת ישראל אויפן גרעסטן אופן, וואס דאס ברענגט ארויס כמים הפנים לפנים, די אהבה פונעם אייבערשטן צו אידן, און ס'קען ארויסברענגען די גרעסטע מעלות וואס ס'קען זיין אין דעם. לאמיר לערנען אינעווייניג אין די שיחה אות א', בסיום פרשתנו, אויפן פסוק ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו, מ'זאל נישט מאכן קיין טרעפ פארן מזבח, ס'זאל נישט ווערן נתגלה ערותך עליו, זאגט די מכילתא, והרי דברים קל, דער לשון פון מכילתא, והרי דברים קל וחומר, פון דעם נעם איך ארויס א קל וחומר, ומה אם אבנים שאין בהם דעת, לא לרעה ולא לטובה, אבנים האבן נישט קיין דעת אויף גוט און שלעכט, ס'א אבן, ס'א שטיין, ער האט גארנישט, ער האט נישט קיין פילינגען, ער האט גארנישט, און דעסטוועגן אמר הקדוש ברוך הוא לא תנהג בהם מנהג בזיון, זאלסט זיך נישט מאכן, זאלסט זיך נישט פירן מיט זיי, א מנהג בזיון, ווען דו וועסט ארויפגיין די טרעפ, קען דאך זיין אן ענין פון א מנהג בזיון. איז אויב איך זאג אז אויף דעם טאר מען נישט, חברך שהוא בדמותו פון מי שאמר והיה העולם דין הוא שלא תנהג בו מנהג בזיון, איז וויפיל מער על אחת כמה וכמה, דאס איז דאך א קל וחומר, אז איך זאג עס דא איז דאך אויך על אחת כמה וכמה ביי חברך ביי א איד וואס ער איז דאך באשאפן געווארן בדמות פון דעם פון דעם אייבערשטן וואס אמר והיה העולם, איז דאך זיכער א דין אז מען טאר נישט זיך נוהג זיין מיט אים א מנהג בזיון מיט א איד. דאס איז די מכילתא. אויך אין פירוש רשי ווערט געבראכט דער קל וחומר, רשי ברענגט אויכעט אראפ דעם קל וחומר, אבער מיט שינויים און הוספות, רשי איז משנה און רשי איז מוסיף זאכן וואס ס'שטייט נישט אין מכילתא, די לשון פון רשי, ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, מה דאך, שטיינער, וואס זיי האבן נישט קיין שכל צו מקפיד זיין אויף זייער בזיון, א שטיין ווייסט נישט וואס מ'טוט מיט זיי מבזה, איז פון דעסטוועגן אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך, וויבאלד אז מ'דארף אנקומען צו זיי, לא תנהג בהם מנהג בזיון, זאלסט זיך נישט נוהג זיין אין זיי א מנהג בזיון. חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה, דיין חבר וואס איז דאך באשאפן געווארן אין דעם אין דעם דמות פון דעם אויבערשטן און ער איז יא מקפיד אויף זיין בזיון, על אחת כמה וכמה דער רבי צונעמען די חילוקים פון דעם רשי מיטן מכילתא און מסביר זיין וואס דא טוט זיך. דאס וואס רשי זאגט דעם לשון שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, רשי הייבט דאך אן און זאגט שאין דעת שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, אנדערש ווי דער לשון המכילתא וואס דער מכילתא זאגט אז אין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה, אינגאנצן א אנדערע סארט לשון. פארוואס זאגט רשי אין בהם דעת להקפיד על בזיונן, איז פארשטאנדיג פארוואס איז מובן בפשטות, ווייל דורך מדגיש זיין דעם העדר הבזיון ביי אבנים, בניגוד צום בזיון וואס איז דא ביי חברך, רשי וויל דאך ארויסלערנען א קל וחומר, אז אזוי ווי עס טאר נישט זיין קיין בזיון ביי די אבנים, טאר נישט זיין קיין בזיון ביי חברך, איז בפשטות מוסבר און שטארקער דער קל וחומר. לויט ווי רשי לערנט דעם לשון, נישט אין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה, נאר אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, מה שאין כן א מענטש וואס א חבר וואס איז יא מקפיד אויף בזיונות, קומט ארויס די קל וחומר אסאך געשמאקער אין פשוטו של מקרא, דערפאר איז רשי, דערפאר איז רשי דאס משנה, איז פארשטאנדיג, איז בפשטות מוסבר און שטארקער די קל וחומר, מהאי טעמא, איז ער אויך ביי חברך מוסיף די ווערטער ומקפיד על בזיונו. שטיין איז נישט מקפיד על בזיונו, עס שטייט אז מען טאר נישט, אז מען טאר אים נישט מבזה זיין. על אחת כמה וכמה ביי א חבר וואס איז יא מקפיד על בזיונו אז מען טאר נישט. איז פארשטאנדיג פארוואס רש י איז משנה דעם לשון פון מדרש פון מכילתא וואס דער מכילתא זאגט שאין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה, ווייל ס'איז נישט אינגאנצן גלייך מיט דעם חברך, לויט רש י איז דאס ממש גלייך. א שטיין פארשטייט נישט קיין בזיון, און פון דעסטוועגן טאר מען עס נישט מאכן, א מענטש פארשטייט יא בזיון איז דאך זיכער אז מען טאר נישט, איז שטימט עס בזיון מיט בזיון? ממילא איז אויכעט פארשטאנדיג וואס רש י איז מוסיף די ווערטער וואס ס'שטייט נישט אין מכילתא ומקפיד על בזיונו, א שטיין איז נישט מקפיד ווייל ער פארשטייט נישט קיין בזיון, און א מענטש איז יא מקפיד איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, וואס זענען נישטא אין מכילתא, דאס אלץ זאכן וואס ס'שטייט נישט אין מכילתא, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, נאך א זאך וואס איז פארשטאנדיג, אויך דער לשון בפירוש רש י. וואס רש י איז משנה פון די מכילתא, און ער שרייבט חברך שהוא בדמות יוצרך, אנשטאטס דעם לשון המכילתא, וואס דער מכילתא שרייבט וואס ווי דער לשון, מ'וועט קוקן אינעווייניג, חברך שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, איז ווייל יוצרך רעדט כפשוט וועגן דעם יוצר פון דעם עולה במעלות. לויט דעם לויט דעם מכילתא קומט אויס אז ער רעדט בכלל וועגן דער אייבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט, יא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן, ער באשאפן געווארן אין דעם וואס מי שאמר, דא איז רשי מדגיש אז מען רעדט דא וועגן דעם מענטשן וואס גייט ארויף אויף די אויף די טרעפ, ביי אים זאגט ער יוצרך, נישט די גאנצע וועלט, נאר ער רעדט וועגן אים וועגן אים ספעציעל, איז פארשטאנדיג פארוואס רשי משנה, סאו די צוויי שינויים וואס רשי איז משנה פון דעם מכילתא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, אבער דאס וואס רשי איז מוסיף אויפן לשון המכילתא, אמרה תורה, הואיל ויש בהם צורך, יא, די תורה, פארוואס האט די תורה געזאגט אז מען טאר נישט גיין אויף די מאכן טרעפ אויפן מזבח, ווייל יש בהם צורך. פרעגט דער רבי א שאלה, צריך להבין, וואס גיט צו דער צורך פון די אבנים אין דער הסברת הקל וחומר בנוגע א חבר? וואס גיט עס צו דארט יש בהם צורך? וואס דער חילוק צו יש בהם צורך צו אין בהם צורך? מאכט טרעפ, ביסטו מ, קען זיין אז ס'וועט ברענגען א בזיון צו די טרעפ, און מען טאר עס נישט טון, דערפאר מאכט מען א כבש, נישט קיין טרעפ, וואס לייגט ער מיר צו שיש בהם צורך? דא ליגט דא ליגט די נקודה באהאלטן וואס דער רבי וועט ארויס לערנען פון דעם דעם גאנצן ענין פון יש בהם צורך וואס רש י מוז דא צולייגן אלס פשוטו של מקרא פון דעם וועט מען ארויס לערנען וואס דער איסור איז אויב מיר זענען זענען מיר פארשטיין מיר יעצט וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט געלערנט דער רבי האט אראפגעברענגט אויפן פוסק לא תעלה במעלות על מזבחי א מכילתא דערנאך ברענגט ער רש י געברענגט די אלע שינויים פון רש י צוויי שינויים איז אינגאנצן אדער דריי שינויים איז אינגאנצן פארשטאנדיג וואס רש י איז משנה און סיי די מיניה וואס רשי זאגט דארטן וואס נישט אז אז אין בו דעת נו נו נו דער לשון פון רשי איז אין בו דעת להקפיד על בזיונו איז פארשטאנדיג און נאכהער די מיניה וואס רשי לייגט צו מקפיד על בזיונו דער שטיין איז נישט מקפיד על בזיונו און דער מענטש איז יא מקפיד שטימט עס זייער גוט אז ביים שטיין טאר מען נישט דאך ביים מענטשן זיכער אז מען טאר נישט און זעלבע זאך אויך דעם ענין וואס שטייט דארט יוצרך און נישט בדמותו של מי שאמר והיה העולם ווייל מען מדגיש מער אויף די מענטשן פון יתרו. איין שאלה אבער וואס בלייבט אויף רשי, וואס לייגט רשי צו דעם הואיל ויש בהם צורך, דערפאר טאר מען נישט ארויף גיין אויף טרעפ, דערפאר דארף מען מאכן א כבש. אות ב', וועט מען דאס פארשטיין בהקדם א חילוק ווי דער פירוש און לימוד הכתוב אין וועלכן מען זאגט דעם קל וחומר הנל, מיט פארשטיין דעם חילוק אין דעם פירוש ווי לערנט מען ארויס דעם קל וחומר, ווי ס'איז מבואר אין מכילתא און ווי דאס איז מוסבר אין פירוש רשי. מיט דעם צו טיילן, מחלק זיין, זען וואס דער מכילתא לערנט דא און וואס רשי לערנט דא, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דער שינוי וואס רשי לייגט צו, ויש בו, הואיל ויש בהם צורך, דערפאר טאר מען נישט ארויפגיין אויף זיי מיט טרעפ, דערפאר מוז מען האבן א כבש. אין מכילתא שטייט פריער, מיר זעען דעם חילוק פונעם מכילתא ווי ער לערנט עס און דא. אין מכילתא שטייט פריער, אשר לא תגלה ערותך עליו, לשון פונעם מכילתא. עליו אי אתה פוסע פסיעה גסה, אויפן מזבח טאר מען נישט ארויפגיין מיט א פסיעה גסה, דערפאר מאכט מען נישט קיין טרעפ, אבל אתה פוסע פסיעה גסה בהיכל ובקודש הקדשים, אין היכל און אין קודש הקדשים וואס איז דאך א סך א העכערע קדושה פון דעם מזבח, דארטן מעג מען יא גיין א פסיעה גסה. שהיה בדין, דער מכילתא איז ממשיך, לכאורה אין שכל הפשוט וואלט געווען בדין, ומה אם מזבח הקל, אסור לפסוע בו פסיעה, מה דאך אויפן מזבח וואס ער איז גרינגער די קדושה, איז טאר מען נישט גיין אויף דעם קיין פסיעה, ההיכל וקודש הקדשים החמורים, דין הוא שאסור לפסוע פסיעה גסה בהן, פארוואס? ווייל לפי שהן חמורים. וואס זעה איך דעם סוף? אז ניין, אז נאר אויפן מזבח טאר מען נישט. תלמוד לומר, אשר לא תגלה ערבותך עליו, די לשון אין פסוק איז דאך אשר לא תגלה לא תגלה ערותך עליו נאר ביים מזבח איז דאס, בו אי אתה פוסע פסיעה יתירה, נאר אויף דעם טאר מען נישט קיין פציעה אסתר, מען דארף גיין אויף א כבש, נישט קיין פסיעה יתירה ווען מען גייט אויף טרעפ, אבל אתה פוסע פסיעה יתירה קענסט גיין מיט גרויסע פסיעות בהיכל ובקודש הקדשים. דאס זאגט דער מכילתא פאר דעם קל וחומר, און דערנאך זאגט די מכילתא דעם קל וחומר ומה אם אבנים וכו', אבער קודם ברענגט ער א אנדער זאך גאר אז לכאורה וואלט געווען, לכאורה איז נישט פארשטאנדיג, אשר לא תגלה ערותך עליו, עליו אי אתה פוסע, מען לערנט ארויס א לימוד אז מען מעג גיין א פסיעה אין היכל און אין קדשי הקדשים. זעהן מיר אז אז לויטן מכילתא וואס ער לערנט ארויס פאר דעם קל וחומר, לערנט ער ארויס אז אין קודש הקדשים און אין קודש און מעג מען גיין אלץ א פסיעה, דווקא אויף די טרעפ פון דעם אויף דעם מזבח טאר נישט זיין קיין טרעפ, דארט טאר נישט זיין קיין פסיעה, ווארום דאס רופט ער פסיעה גסה, טאר נישט זיין קיין פסיעה גסה, און ביי טרעפ ווערט עס אנגערופן פסיעה גסה. דאס איז אלץ דער מכילתא. רשי, מתחילת פירושו, זאגט עפעס אנדערש. וואו ער איז מסביר דעם פסוק איז מפרש, שעל ידי המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותיך, אז מען גייט אויף טרעפ דארף מען דאך אויפהייבן איין פוס דאן אויף אויף די אנדערע פוס, ס'איז נישט ווי מען גייט סתם אויף אויף אויף דר'ערד, מען דארף אויפהייבן די פוס, להרחיב פסיעותיך, ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, נאך נישט קיין גילוי ערווה, פארוואס? ווייל שהרי כתיב ועשה להם מכנסי בד, זיי גייען דאך אנגעטון מיט הויזן די כהנים, איז דאך נישט קיין גילוי ערווה, מכל מקום הרחבת הפסיעות, קרוב לגילוי ערווה, ס'איז נאר א קרוב לגילוי ערווה, ואתה נוהג בהם מנהג בזיון, און אויב דו גייסט ארויף אזוי אויפן מזבח, ביסטו נוהג אין די טרעפ, אין די שטיינער, ביסטו נוהג אין זיי, דער רבי און דער רש"י איז מדגיש דא, מנהג בזיון, ס'איז נאר א מנהג פון א בזיון.

דער איסור פון לא תגלה ערותך עליו, ווי דער לשון איז לא תנהג בו מנהג בזיון, יא, דער, אזוי הייבט אן דער מכילתא, לא תנהג בו מנהג בזיון, איז לכאורה נישט מצד די אבני מזבח מצד עצמם, ס'האט נישט צוטון צו די אבני מזבח, נאר פארוואס? צוליב דעם וואס זייענדיג א טייל פון מזבח ומקדש, איז דאס א ענין פון קדושת ויראת המזבח, וואס איז פארבונדן מיט'ן כבוד השם, וואס איז שורה אויף מזבח ומקדש. ס'איז נישט צוליב די שטיינער פון ווייל ער איז א ווייל ער איז שטיינער און ס'איז טרעפ אדער וואס, ווייל ס'איז א חלק, ער איז א טייל פון דעם מזבח, ער איז א טייל פון דעם גאנצן מקדש, און דעם גאנצן מקדש איז דא קדושת ויראת, איז דא א יראה, ווי ס'שטייט קלאר, דער רבי ברענגט אראפ אין אין נומבער עלף, בלשון הרמב"ן, סוף פרשתנו, וטעם המעלות יראת המזבח והידורו לכבוד השם, דערפאר קען מען נישט מאכן קיין מעלות, אדער דער אברבנאל זאגט וכל זה ציוה ליראת המקדש וכבודו יתברך, אז מען גייט ארויף אויף א מזבח זאל מען נישט גיין מיט קיין טרעפ, נאר מען זאל גיין מיט דעם, האט עס נישט צו טון צו דעם ענין פון דווקא די שטיינער פון דעם מזבח, נאר ס'האט צו טון צו די קדושה הכללית פונעם גאנצן. בית המקדש און דער רבי ברענגט אין חצאי ריבוע א ראיה אויף דעם על דרך ווי די מצוה פון מורא מקדש בכלל ס'איז דא א הלכה אז ס'איז דא מורא מקדש וואס איז דא א לשון אז דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון דעם ספר המצוות פון דעם רמב"ם זאגט דער רמב"ם די לשון פונקט די לשון פון רמב"ם לא מן המקדש אתה ירא האסט מורא עפעס פונעם מקדש פון די שטיינער פון וואס האסטו מורא אלא ממי ששכן שכינתו במקום הזה, די מורא איז פונעם אייבערשטן, די זעלבע זאך איז דא אויכעט ביי די שטיינער. בלשון החינוך, ספר החינוך אין מצוה מ"א, זאגט אזוי, אז דאס איז לשון פון דעם חינוך, לקבוע בנפשותינו יראת המקום, צו קובע זיין אין אונזער נפש דעם פחד פון דעם אייבערשטן, ליראת המקום ברוך הוא, וחשיבותו, די חשיבות אז דער אייבערשטער איז שוכן אין דעם פלאץ, דארף מען אכטונג געבן. ועל כן הוזהרנו שלא לנהוג שם קלות, שלא לנהוג שם קלות ראש בשום עניין. איז לכאורה קומט אויס אז דאס איז דער איסור, אז דאס וואס דער, אז דאס וואס ווי מיר לערנען דעם פשט אז מען טאר נישט האבן קיין טרעפ אויפן מזבח, ווייל ס'איז א חלק פונעם גאנצן דאס, זאגט ער אבער מען קען דאס נישט זאגן. די שאלה גייט דער מכילתא פארענטפערן. היינט ווי קען מען פון די אבנים, אויב איך זאג אז דאס איז די סיבה פארוואס מען טאר נישט ארויף גיין מיט טרעפ אויף א מזבח, ווייל ס'איז א חלק פונעם גאנצן מקדש, און ווי געברענגט פונעם רמב"ם און פונעם חינוך, און געברענגט די אלע זאכן אז ס'איז א ראיה אז ס'איז דא א ענין פון מורא און מ'דארף אכטונג געבן, און לקבוע בנפשותינו יראת המקום מיט אלס, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה. דו ווילסט דאך לערנען א קל וחומר אז פון די שטיינער דארף מען זיך אפלערנען אז מ'טאר נישט טשעפען א חבר, מ'טאר נישט טשעפען א אידן, ווי קענסט עס אפלערנען פון דעם? וואס פאר א שייכות האט דער איד מיט דעם ענין פון קדושת המקדש? דער קדושת המקדש טאר מען נישט ווייל ס'איז א ענין פון יראת המקום ברוך הוא וחשיבותו, א איד האט נישט דעם ענין פון קדושה פון א בית המקדש, קען מען אפשר יא אים מבזה זיין? ווי קענסטו עס ארויסלערנען פון דעם? דאס וואס דער רבי פרעגט, דערפאר קומט דער מכילתא און לערנט טאקע אנדערש, אז דער ענין פונעם איסור אויף צו ארויף גיין אויפן מזבח איז נישט צוליב דעם קדושת המקדש, געוואלדיג ווי דער רבי צענעמט דעם מכילתא, וואס דער מכילתא מיינט דא, לאמיר זען אינעווייניג, היינט ווי קען מען פון די אבנים, דער רבי אין הערה פערצן פשוט געשמאק, להעיר מפירוש מושב זקנים על התורה, כאן, פירוש מושב זקנים זאגט א מורא'דיגע זאך, קצת קשה למה הקפיד על כבוד המזבח יותר מכל כלי המקדש, פארוואס דווקא דארטן? ווי געזאגט פריער, דער מכילתא לערנט דאך ארויס אז אין קודש הקדשים קען מען יא גיין פסיעה גסה, נאר ביי מזבח נישט, פארוואס איז דאס? דא ליגט עפעס באהאלטן וואס דער מכילתא קומט אונז לערנען. וואס איז די שאלה? די שאלה איז אז ווי קען מען פון די אבנים אפלערנען א קל וחומר בנוגע חברך? ווי קענסטו לערנען א קל וחומר בנוגע חברך וויבאלד אז ביי די אבנים איז דא א קדושה, און ס'דא א ענין וואס דער רמב"ם און דער און דער חינוך און אלע זאגן אז ס'דא א ענין וואס מ'דארף אכטונג געבן און מ'דארף קובע זיין בנפשותינו די פחד פונעם אייבערשטן וואס ער איז שוכן דארטן, ווי קענסט עס אפלערנען א קדושה וואס איז נישטא ביי חברך? ווי קען מען עס אפלערנען? יעצט וועט דער רבי זאגן וואס דער ווי דער ווי דער מכילתא לערנט יא, וויבאלד אבער אז מ'האט פריער אפגעלערנט, דער מכילתא האט דאך אנגעהויבן מיט א אנדער סארט זאך, אז עליו אי אתה פוסע פסיעה גסה, אבל אתה פוסע פסיעה גסה בהיכל ובקודש הקדשים, אז מען מעג יא, נאר דא טאר מען נישט, מוז מען קומען צו א מסקנא אז דא ליגט עפעס באהאלטן א אנדער סארט זאך אינגאנצן וואס די תורה וויל אונז לערנען, וויל אונז לערנען א אנדער סארט זאך וואס איז נישט אין קדושת המקדש און קדושת המזבח, ס'איז נישט קיין חלק פון קדושת המקדש, ס'האט עפעס צו טון מיט די שטיינער אליין. פשוט געוואלדיג ווי דער רבי צוטיילט עס, און דער מכילתא וויל אונז דא מחדש זיין. וואס לפי קא סלקא דעתא הנל, לויט ווי איך האב געוואלט לערנען, לויט ווי מען האט געלערנט ביז יעצט, אז לכאורה איז דאס א חלק פון מקדש דערפאר טאר נישט זיין קיין טרעפ ביי דעם מזבח, לפי קא סלקא דעתא הנל אז דאס איז פארבונדן מיט כבוד המקדש וכו' נישט אלס די שטיינער, וואלט דער איסור פון פסיעה גסה געדארפט זיין חל זיין אויך בהיכל ובקודש הקדשים. ואדרבה נאך שטארקער מיט א כל שכן וקל וחומר ווי דער מכילתא אליין זאגט, היות זיי זענען דאך חמורים מן המזבח, פון דעסוועגן זאגט מען אז ניין, אז דארטן מעג מען יא און דא טאר מען נישט, מוז דאך זיין באהאלטן עפעס א אנדערע סארט זאך. איז דערפון מובן דאס וואס דער מחילתא קומט צו זאגן, דערפאר הייבט ער אן מיט די מעשה מיט דעם גאנצן ענין פון עליו אי אתה פוסע מיט אלץ, צו זאגן אז די קדושה, דער ענין וואס מען גייט נישט אויף די שטיין, מ'מאכט נישט קיין טרעפ, וועגן דעם ענין פון המזבח איז א אנדער סארט זאך אינגאנצן, איז דערפון מובן אז דער איסור ולא תעלה איז נישט בלויז צוליב דעם וואס דאס איז א חלק פון דעם מקדש, נאר בעיקר מצד די אבני המזבח עצמן. צוליב די שטיינער פון דעם מזבח, דערפאר, דא, דא ליגט דער איסור, נישט דער איסור איז ווייל ס'איז א חלק פונעם גאנצן מקדש, אויב ס'איז א חלק פונעם גאנצן מקדש, האט מען נישט געטארט מיט א קל וחומר, אין קודש הקדשים נישט גיין קיין פסיעה גסה, מכילתא זאגט אונז בפירוש אז מ'מעג יא, מוז מען זאגן אז דא ליגט באהאלטן אז ס'ליגט עפעס אנדערש, דער איסור איז אויף די שטיינער, און נישט ווייל די שטיינער זענען א חלק פון דעם מקדש. במילא קען מען פון דעם אפלערנען א קל וחומר. אויב איך זאג אז דער איסור אויף צו מאכן טרעפ איז פארוואס? ווייל ס'האט צו טון עפעס מיט די שטיינער ווי מ'וועט שפעטער מסביר זיין וואס דאס איז, קען איך שוין יא אפלערנען פון דעם. אויב איך זאג אז ס'איז א חלק פון דעם גאנצן מקדש דערפאר טאר מען נישט מאכן קיין טרעפ, קען איך נישט אפלערנען אויף א אידן אז מ'טאר אים נישט מבזה זיין, ער האט נישט די קדושה וואס איז דא אין די טרעפ. אבער אויב איך זאג אז נאר די טרעפ אליין, ממילא קען מען פון דעם אפלערנען א קל וחומר, ומה אם אבנים שאין בהם דעת, לא לרעה ולא לטובה, אמר הקדוש ברוך הוא לא תנהג בהם, בהם אין וועמען? לא תנהג בהם, אין די אבנים גופא, נאר אין די אבנים רעדט מען, מען רעדט נישט דא וועגן דעם גאנצן מקדש, מנהג בזיון, לא תנהג בהם מנהג בזיון, חברך דין הוא שלא תנהג בו מנהג בזיון. ממילא האב איך דעם קל וחומר זייער געשמאק, קען איך אפלערנען קל וחומר, ווייל ס'איז נישט צוליב די קדושה פון מקדש, ס'האט צו טון מיט די שטיינער אליין. נאכאמאל, צו מסביר זיין זייער געשמאק, דער מכילתא קומט צו דערציילן אז דאס וואס דער איסור איז נישט צוליב קדושת המקדש, נאר צוליב די אבנים, דערפאר קען מען ארויסלערנען פון דעם אז אזוי ווי איך זאג אז אבנים טאר מען נישט, און מיט די לשון פון דער מחילתא איז דאך אנדערש ווי רשי, דער מחילתא זאגט דאך, מה אם אבנים שאין בהם דעת, לא לרעה ולא לטובה טאר מען נישט, על אחת כמה וכמה מען טאר נישט אויף חברך אויף א אידן טאר מען זיכער נישט. אות ג', על פי זה וועט מען אויך פארשטיין וואס רשי איז מוסיף בפירושו די ווערטער אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון די איינציגע שאלה וואס האבן געהאט אין די שיחה איז דאך געווען אז וואס האט רשי צוגעלייגט די אנדערע שינויים פון רשי פון די מכילתא האט מען פארשטאנען זייער גוט אין פשוטו של מקרא די איינציגע שאלה איז געווען וואס לייגט רשי צו א אינטערעסאנטן לשון רשי לייגט צו ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן האבן מיר פארשטאנען אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון וואס איז יש בהם צורך און אויב אין בהם צורך וואס דער וואס דער חידוש דא פון יש בהם צורך וויבאלד אז אין פירוש רשי ווערט נישט דערמאנט דער מיעוט עליו אי אתה פוסע אבל אתה פוסע בהיכל וקודש הקדשים רשי ברענגט דאך עס נישט רשי ברענגט נישט אראפ דעם ענין פון וואס דער מכילתא ברענגט אראפ פאר דעם קל וחומר רשי גייט גלייך צו צו דעם קל וחומר פון וועלכן מען ווייסט אז דער איסור פון ולא תעלה במעלות איז פארבונדן מיט אבני מזבח מצד עצמם, רשי ברענגט דאס נישט אז ס'האט צוטון מיט די אבני מזבח, אזוי ווי דער מכילתא לערנט, פון דעם וויבאלד אז דער מכילתא לערנט אז וויבאלד איך בין אין קודש הקדשים מעג מען יא פסיעה גסה, ביי די מזבח טאר מען נישט, אז ס'האט צוטון צו די אבנים, נישט צו די קדושה פונעם גאנצן מקדש, רשי לערנט דאס נישט, איז פארבונדן מיט אבני מזבח מצד עצמו ווי דער מכילתא לערנט, כנזכר לעיל, מוז רשי מדגיש זיין דעם ענין אין דעם קל וחומר גופא. רשי מוז עפעס דא מדגיש זיין אין דעם קל וחומר גופא אז דא טוט זיך עפעס וועגן די שטיינער אליין, רשי ברענגט נישט אראפ וואס דער מכילתא ברענגט נאר לערנט עס מ'לערנט עס אפ מיט צוויי עקסטערע זאכן, דער מכילתא לערנט עס ארויס פון דעם וואס איך זעה אז אין קודש הקדשים מעג זיין פסיעה גסה, ווי ער ברענגט דעם דאס דערפאר מוז מען זאגן אז דא איז דער איסור פון די שטיינער נישט צו דעם קדושת המקדש, רשי מוז עס ארויסלערנען פון ערגעץ אנדערש אויב ער ברענגט נישט דעם דעם דעם דעם מכילתא אז ס'האט צו טון מיט דעם ענין אז אין קודש הקדשים מעג מען יא און דא טאר מען נישט. וואו זעט מען דאס? גייט דער רבי מסביר זיין. הואיל ויש בהם צורך, דער רבי האט אונטערגעשטראכן דעם בהם, הואיל ויש בהם צורך, וויבאלד אז אין אבנים הללו פון מזבח איז דא אן ענין מנוח מיוחד, ס'דא א ענין מיוחד אין דעם, יש בהם צורך, ס'דא אין דעם א זאך וואס מ'דארף עס האבן. די שטיינער דארף מען האבן, דערפאר זאלסטו זיי נישט מבזה זיין. וואס דאס ברענגט דעם איסור פון לא תעלה במעלות אשר לא תגלה ערותך עליו. אזוי זאגט דאך רשי קלאר. רשי זאגט אמרה תורה, הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון. רשי גייט אונז מסביר זיין וואס דער ענין דא איז פון צורך, און פארוואס דווקא אין דעם טאר נישט זיין קיין בזיון. פשוט געוואלדיג געשמאק יעדע ווארט. לערנען הארה ניינצן, א געשמאקע הארה וואס ס'גיט ארויס דא א קלארקייט, נאך א זאך, דעם חילוק פונעם מכילתא ביז רשי, ועל פי זה יש לפרש גם שינוי הלשון במכילתא, ומה אם אבנים, אזוי שטייט דאך אין מכילתא, ומה אם אבנים שאין בהם דעת, אין רשי שטייט, אבנים הללו. מה האבנים הללו שאין בהם? פארוואס וואס האט דער לשון נאך א חילוק אין דעם? יעצט לויט דעם יסוד וועט מען פארשטיין דאס אויכעט. והמכילתא הלימוד הוא מזה שאין לנהוג מנהג בזיון באבנים, דער לשון ביי אים איז ומה אם אבנים, כי באבנים שבכבש המזבח אין ענין מיוחד, ואדרבה צריך לימוד מיוחד למעט אבני ההיכל וקודש הקדשים. אז דארט איז נישטא קיין עקסטער ספעציעלע זאך, ס'איז נישט אלס די קדושה פון דעם גאנצן דאס, ס'איז די אבנים אין די אבנים אליין אין די אבנים איז דא עפעס א פראבלעם, ומה שאין כן לרש י, ישנו ענין מיוחד באבנים אלו, שלכן למדים מאבנים הללו, וואס איז דאס? יש בהם צורך וואס רש י לייגט צו, און די מכילתא זאגט דאס נישט. אויב די אבני המזבח כשלעצמם נישט דערפאר וואס זיי זענען א טייל פון כללות המקדש, נאר הואיל ויש בהם צורך, דאס וואס רש י האלט, די אבני המזבח כשלעצמם, הואיל ויש בהם צורך, דעמאלט וועט מען פארשטיין דעם חילוק פון רש י ווי מען קען ארויסלערנען פון דעם אויף חברך אויכעט. ועל פי זה מובן בפשטות וואס מען געפינט נישט קיין איסור צו מאכן מעלות אין אנדערע טיילן פון מקדש. נאך א ראיה, פריער האט מען גערעדט אז אין קודש הקדשים קען מען קען מען גיין און דא נישט, און דא זעט מען נאך א זאך פון לויט רש י, מען זעט אז אויף מעלות אין בית המקדש איז געווען, נישט איינער נישט צוויי, ס'איז געווען אסאך מעלות, נאר דא, דא טאר מען נישט, פארוואס דארטן מעג מען יא און דא טאר מען נישט? ועל פי זה מובן בפשטות וואס מען געפינט נישט קיין איסור צו מאכן מעלות אין אנדערע טיילן פון מקדש, אף על פי אז וואס דורך דעם איז תגלה ערוותך. ואדרבה, עס זענען געווען מעלות ארויפצוגיין צום אולם היכל, ווייל ביי די אבנים פון די מעלות איז נישטא דער יש בהם צורך. דער יש בהם צורך, דאס קומט אונז דערציילן אז מען טאר נישט, וויבאלד א יש בהם צורך קען מען נישט מאכן קיין טרעפ, מען מוז מאכן א כבש, און דער עיקר וואס מען קומט, וואס די תורה וויל אונז ארויסלערנען פון דעם, וויבאלד א יש בהם צורך, קען איך זיי נישט מבזה זיין, איך קען זיי נישט מבזה זיין, קען איך נישט מבזה זיין א איד מכת חברו. דער רבי לייגט צו נאר אין הערה צוואַנציק אויכעט א געשמאקע הערה אבל מהמעלות בשאר המקומות מן החיל לעזרת מן החיל לעזרת נשים איז אויכעט דא מעלות מעזרת נשים לעזרת ישראל איז אויכעט דא מעלות מעזרת ישראל לעזרת כהנים איז אויכעט דא מעלות דער רבי דערמאנט נישט דא דער רבי דערמאנט נאר די מעלות ארויפצוגיין צום אולם נאכן מזבח, העכער פון מזבח. פארוואס נישט? ווייל אין קושיא כל כך, פון דארט איז נישט אזא שאלה. די שאלה איז נאר פון די מעלות, פארוואס? כי הם מחוץ למקום המזבח, והם מקומות שגם זר מותר ליכנס שם, איז דארטן קען זיין טרעפן, אבער מען רעדט וועגן א העכערן פלאץ פון מזבח, פון דעסטוועגן קען זיין טרעפן, און אין מזבח קען נישט זיין קיין טרעפן, וואס טוט זיך דא? יעצט דער רבי אוועקגעלייגט דעם יסוד, דער רבי גייט אין אות ד' דאס מסביר זיין וואס דאס איז. דער ביאור בזה, דאס וואס מען לערנט אפ פון די אבני מזבח, אז מען טאר נישט מבזה זיין א צווייטן אידן, יא, דאס איז דאך דער לימוד וואס מען לערנט ארויס פון די שטיינער, לכאורה תמוה, האבן מיר דא א געוואלדיגע שאלה פון גאנצן ענין, צי דען דארף מען דערביי אנקומען צו א קל וחומר פון אבני מזבח, סימן שאלה און סימן קריאה, א שווערע שאלה. איך דארף זאגן א אידן לא תעלה במעלות על מזבחי, וואס קומט רשי, וואס קומט די מכילתא לערנט אונז, אז מ'קען נישט מבזה זיין קיין שטיין טאר מען נישט מבזה זיין קיין אידן, דאס דארף מען, פון דעם לערנט מען עס ארויס? איך דארף אנקומען צו דעם, צו דעם לימוד פון א קל וחומר? דער רבי מאכט זען ווי דאס איז איז ווייל דא ביי אבני המזבח רעדט זיך נישט וועגן א בזיון כפשוטו, א בזיון כפשוטו ווייסט יעדער איינער אז מען טאר נישט, קומט דאס ארויס אין נאך א טיפערע זאך, אסאך א העכערע דרגה, וואס איז די דרגה? מען רעדט נישט וועגן א בזיון כפשוטו נאר בלויז סיי מכילתא און סיי אין רשי רעדט מען וועגן דעם זעלבן ענין, אין דעם אין דעם זאך וועגן דעם ענין פון בזיון ביידע האלטן די זעלבע זאך. ווי שטייט דער לשון? דער רבי האט אונטערגעשטראכן מנהג בזיון שטייט ביי ביידן, שטייט נישט אז ס'איז א בזיון, לכאורה דער מכילתא האט דאך געקענט שרייבן, מכילתא האט געקענט שרייבן מה אם אבנים שאין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה, אמר הקדוש ברוך הוא לא תנהג בהם בזיון, שטייט נישט, שטייט לא תנהג בהם מנהג בזיון, ס'קוקט אויס ווי א בזיון, ס'איז נישט קיין אמת'ע בזיון, דאס וואס מ'לערנט ארויס אז אפילו א מנהג בזיון טאר מען אויך נישט מאכן אין א אידן, מנהג בזיון סיי מצד די אבנים, ס'א מנהג בזיון פון ביידע צדדים, הערט ווי געשמאק, סיי פון די אבנים און סיי פון די מענטשן וואס גייט ארויף אויף די טרעפ, סיי מצד די אבנים וואס זיי פילן נישט קיין בזיון, ווארום דער הרגש הבזיון איז אן ענין עיקרי אין בזיון. וואס איז א ענין עיקרי? דער ענין פון בזיון בכלל אין הלכה איז א ענין עיקרי. וואס איז דער ענין עיקרי אין בזיון? דער הרגש. און דא זאגט מען אז דער שטיין פילט גארנישט. ביז אז לויט איין סברא אין גמרא, און גמרא בבא קמא ברענגט אראפ, איז דער גאנצער חיוב פון בושת דווקא ווען עס איז פאראן כיסופא. פארשעמסט א אידן וואס ער ווערט נישט פארשעמט פון דיר, איז דא א סברא אז מען דארף גארנישט באצאלן גארנישט, נישטא קיין בושת. ער איז נישט פארשעמט געווארן, ער דארף פארשעמט ווערן. אויב אבער ביישו, די גמרא זאגט קלאר, אויב אבער ביישו, איין סברא, ביישו ישן ומת, ביי ישן איז נישטא קיין בושה, ער האט דאך נישט געהערט, ביי מת האט ער דאך נישט געהערט, וואס דער, איז יעמאלט איז נישטא קיין ענין פון ביישן, וואס דער צווייטער האט קיינמאל נישט געפילט די בושה, איז מען פטור. איז דא דער ענין פון, איז דער ענין פון די מנהג בזיון אין דעם חלק פון די שטיינער וואס האבן נישט קיין בזיון, און סיי מצד דער מעשה הבזיון, דער מעשה פון דעם מענטשן דא רעדט זיך נישט וועגן א הנהגה פון קלות ראש, מען רעדט נישט קיינמאל וועגן קלות ראש דא, ווארום קלות ראש ובזיון ממש איז אסור בכל שטח המשכן והמקדש, ווי געלערנט פריער, ווי דער רמב ם זאגט אין הלכות בית הבחירה, די גמרא זאגט אין ברכות, קלות ראש איז אסור אין גאנצן אין גאנצן מקדש, וואס וועגן וואס רעדט מען דא, וואס קומט דא דערציילן אז מען טאר נישט, אויב דו רעדסט אז א קלות ראש האט נישט געדארפט האבן דעם לימוד. רעדט זיך דא נישט וועגן קלות ראש, נאר דא רעדט זיך בלויז וועגן מנהג בזיון, א מעשה וואס קען אויסגעטייטשט ווערן ווי אן ענין של בזיון, ווי גערעדט פריער, רשי זאגט קלאר אז האבן דאך הויזן, אויב זיי האבן הויזן, איז גארנישט נישטא קיין בזיון, און ווי רשי זאגט אז ביי עולה במעלות איז דא איז נישטא קיין גילוי ערווה ממש, ס'איז נישט קיין גילוי ערווה, ער גייט אנגעטון מיט הויזן, ווען ער גייט אנגעטון נאר מיט א מיט א רעקל איז ממילא ער גייט ארויף די טרעפ קען מען זען אבער ער גייט הויזן אויכעט נאר ס'איז וואס זאגט רשי דער לשון פון רשי קרוב לגילוי ערווה ס'איז נאר קרוב לגילוי ערווה און דער רבי לייגט נאך צו אין פֿינף און צוואַנציק וגם מצדו פון דעם מענטשן לא נתכוון לענין של בזיון ער האט געוואלט מאכן א בזיון ער האט נישט געוואלט מאכן קיין בזיון און דער רבי לייגט צו נאך געשמאק פון פון דעם משנה אין בבא קמא ולהעיר שאין המבייש חייב על הבושת עד שיתכוון אויב ער האט עפעס געזאגט און האט נישט געטראכט יענעם צו מבייש זיין איז ער נישט חייב, ווען איז ער חייב ווען ער האט געוואלט מבזה זיין, דא אז ער גייט ארויף אויף די טרעפ איז ער גייט הויזן און ס'איז נישט מתכוון ס'איז אלץ גארנישט, וואס איז דאס? נאר אן ענין פון מנהג בזיון. און דערפון יעצט וועט מען פארשטיין ווי לויט רש י און לויט דעם און לויט דעם מכילתא לערנט מען ארויס וועגן אכטונג געבן אויף חבירך, און דערפון לערנט מען אפ לגבי חבירו אז עס טאר נישט זיין א מעשה וואס איז בלויז א מנהג בזיון טאר אויך נישט זיין, און אפילו ווען דער צווייטער פילט דערביי נישט קיין בושה ובזיון, דא איז דער אפלערנונג. אין הלכה האט מען געזאגט פריערט אז טאמער האט ער מבזה געווען א ישן אדער א מת, אדער האט געזאגט א זאך וואס האט נישט געהאט בכוונה, איז קען זיין אז ער איז פטור און ס'קען זיין א מנהג. דער תורה קומט אונז דא לערנען א טיפערע זאך אינגאנצן, אז אפילו ס'איז נאר א מנהג בזיון, און דער צווייטער פילט דערביי נישט קיין בושה ובזיון, אזוי ווי די שטיינער פילן נישט, טארסט דאס אויך נישט טון. געשמאק פארשטאנען פון וואו מ'לערנט דאס ארויס? אין אות ה וועט מען לערנען דעם חילוק געוואלדיג געשמאק דעם חילוק ווי דער מכילתא לערנט ארויס דעם איסור און ווי רש י לערנט ארויס דעם איסור וואנעט לערנט ארויס רש י דעם איסור וואנעט דער מכילתא אות ה און אין דעם איז דער חילוק צווישן דער מכילתא און רש י יעצט וועט מען זען דעם חילוק פונעם מכילתא און רש י אין וואס באשטייט דער איסור וואס איז דער איסור פון לא תעלה במעלות על מזבחי לדעת המכילתא באשטייט דער איסור אין פעולת האדם ס'האט צו טון מיט די מענטשן. מען טאר אפילו נישט טון א מעשה וואס איז נישט קיין מעשה בזיון, נאר בלויז א מנהג בזיון. יא, דאס וואס דער מכילתא זאגט קלאר. מען טאר נישט טון אפילו אפילו א מעשה וואס איז נישט קיין בזיון, נאר ס'איז א מנהג בזיון. טאר מען אויך נישט טון. דאס האלט דער מכילתא, דאס איז דער איסור. רשי, רשי איז דאך פשוטו של מקרא, פשט, קען אזוי נישט לערנען. רשי קען נישט לערנען פשוטו של מקרא אז מען טאר נישט מען לערנט ארויס פון די טרעפ עט מען ארויס לערנען וויבאלד אז מען טאר נישט מאכן קיין מנהג בזיון ווייל דער טרעפ פארשטייט נישט דעם ענין פון זיין בזיון רשי אין פשט קען עס נישט לערנען פארוואס פארוואס קען ער נישט לערנען ווארום לפי זה איז נישטא קיין טעם צו מחלק זיין צווישן אבני מזבח און אבני ההיכל און ביי זיי וואס איז די חילוק צווישן אבני מזבח און אבני היכל? דער קינד וועט נישט פארשטיין וואס דא טוט זיך. לויט פשוטו של מקרא, וואס זאגסטו מיר אז דא ביי די טרעפ טאר מען נישט ארויף גיין, און אין קודש הקדשים מעג מען יא גיין, אין אנדערע ערטער מעג מען יא גיין פסיעה גסה? ווי שטימט דאס? דערפון וואס דער איסור איז דווקא ביי אבני המזבח, איז פארשטאנדיג, רשי מוז לערנען דא א צווייטע זאך אינגאנצן פארוואס דער איסור איז, אז מצד פעולת האדם אליין וואלט קיין איסור נישט געווען. ס'וואלט נישט געווען קיין איסור והראיה ס'איז דאך אז אין קודש הקדשים קען מען יא געבן פסיעה גסה האט עס נישט צו טאן צו דעם פעולה פון דעם מענטשן דער מכילתא לערנט אז ס'האט צו טאן צו דעם מענטשן וואס ער טוט עס רשי זאגט ניין ווארום דא איז נישט געווען קיין אמת'דיגע מעשה פון בזיון איז לכאורה וואס וואס מאכט מיר א חילוק פון דא ביז דא נאר וואס דא טוט זיך יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין וואס רשי האט צוגעלייגט דא א אנדער סארט ווארט אין גאנצן ס'איז משנה דעם גאנצן ענין רשי זאגט ומה האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, אמרה תורה, הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון, זעלבע זאך ביי חברך. חברך שבדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו איז זיכער. יעצט וועט מען פארשטיין וואס רשי קומט אונז דא לערנען מיט דעם, ווייל לויט רשי קען איך נישט לערנען ווי דער מכילתא, ווי דער מכילתא לערנט ארויס פון וואנעט דער איסור קומט. נאר ביי די אבני מזבח לויט רשי איז דא אן ענין מיוחד, הואיל ויש בהם צורך, וויבאלד אז ס'איז דא אין זיי א צורך, דערפאר איז דער איסור אין גאנצן א אנדערע סארט זאך, וואס איז דאס? וואס מצד דעם איז דער מנהג בזיון גורם א מעין כיסופא, ס'איז גורם אזוי ווי א ענין פון פארשעמטקייט, וואס מיינט דאס? דער רבי וועט מסביר זיין זייער קלאר, דא לייגט דער רבי אוועק דעם יסוד, און אין אות ו' וועט דער רבי מסביר זיין דעם דעם קלאר וואס דאס מיינט לויט רשי ווי מען לערנט ארויס דעם ענין פארוואס מען טאר נישט מבזה זיין א חבר, וואס האט עס צו טאן מיט די שטיינער, קלאר כפתור ופרח. ביי די וואס דארפן אנקומען צו די אבנים, ס'רופט ארויס א כיסופא ס'איז טאקע האט צו טון מיט דעם ענין פון לא תגלה ערותך עליו ומה אבנים, אבער וואו ברענגט עס ארויס דעם ענין פון מנהג כיסופא אין דעם מענטשן וואס ער גייט אויף די וואס ער גייט אויף די טרעפ כדלקמן, במילא איז עס אסור, און פון דעם לערן איך ארויס אז מען טאר עס נישט טון ביי א אידן אויכעט ביי א חבר אויך נישט, וואס איז דאס? אויס וואו וועבט ער אים דער רבי די הסברה בזה? איז דער איסר איז אינגאנצן א אנדערע סארט איסר פון דעם מכילתא מיט רשי ווי מען גייט לערנען, מכילתא האבן מיר פארשטאנען, מכילתא איז פעולת האדם, זיין ארויפגיין אויפן אויפן אויפן אויב ס'וואלט געווען טרעפן און ער גייט ארויף מיט די טרעפ, דא איז דא איז דער איסר. פארוואס? ווייל ס'איז א ענין פון א מנהג ביזיון. רשי על פי פשוטו של מקרא האט עס נישט געקענט לערנען, ווי לערנט רשי? גייט דער רבי מסביר, מיט הואיל ויש בהם צורך, מיט די ווערטער וואס רשי האט צוגעלייגט הואיל ויש בהם צורך, מיינט רשי צו זאגן אז די כהנים קענען נישט טון זייער עבודה אויפן מזבח נאר סיידן דורך זייער עולה זיין און ארויפשטייגן אויף די אבנים. יש בהם צורך, ליגט עפעס א נייע זאך באהאלטן, מ'קען נישט טון די עבודה אויפן מזבח סיידן אז מ'גייט ארויף אויף די אבנים, אנדערש קען מען דאך נישט אנקומען צום מזבח אויבן צו טון די עבודה, ס'איז דאך זייער הויך און מ'קען נישט אנקומען דארטן, און דאס איז דער טעם פון לא תנהג בהם מנהג בזיון, א אנדער לערנען אינגאנצן ווי רשי לערנט, פשוט געוואלדיג וואס רשי וואס רשי מיינט דער רבי איז מגלה וואס רשי האט דא באהאלטן וואס רשי האט געמיינט מיט דעם משנה זיין די לשונות און בעיקר פון דעם הואיל ויש בהם צורך, הואיל ויש בהם צורך מיינט אז מען דארף אז מען קען נישט טון די עבודה אן ארויפשטייגן אויפן מזבח, און דאס איז דער טעם פון לא תנהג בהם מנהג בזיון, דערפאר איז לא תנהג בהם מנהג בזיון, ווייל דורך נוהג זיין א מנהג בזיון בשייכות צו די אבני המזבח, אויב איך וואלט געמאכט א בזיון ארויף גיין אויף טרעפ איז מען בדרך ממילא אויך מבזה די כהנים וואס דארפן אנקומען צו די אבנים, מען מוז דאך אנקומען צו די אבנים, ממילא קומט אויס אז דער כהן וואס גייט ארויף אויף די שטיינער און איז א מנהג בזיון אין די שטיינער ברענגט עס א בזיון אין אים אויכעט. געוואלדיג, א געוואלדיגער חידוש, דער רבי וועט עס מסביר זיין ווי דאס איז, ווי מען וועט עס קענען פארשטיין פונקט וואס דאס מיינט, אז דער חידוש איז נישט נאר אז דער. אז דער בזיון אדער דער מנהג בזיון איז נאר אין די שטיינער, דער מנהג בזיון איז אויכעט אין דעם כהן, ממילא אין אלע כהנים וואס גייען ארויף, יעדער כהן וואס גייט ארויף מאכט ער א מנהג בזיון פאר זיך און פאר די אנדערע, פאר די אנדערע כהנים. דער רבי לייגט צו אין הערה אַכט און צוואַנציק, או יש לומר, מ'קען נאך זאגן נאך מער, רשי זאגט דער יש בהם צורך איז נישט נאר פאר דעם כהן וואס גייט ארויף גיין, אז ער מאכט א מנהג בזיון אין אים אליין, היינו לכל ישראל, דער רבי האט אונטערגעשריבן לכל ישראל, פארוואס? על פי מה שפירש רשי בפסוק שלפני זה, שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, דער מזבח איז דאך באשאפן געווארן צו מאריך זיין ימיו של אדם, שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, ממילא אויב ער גייט ארויף האט עס צוטון מיט גאנץ עם ישראל, נישט נאר אז ער איז מבזה זיך מיט די כהנים, נאר ער ברענגט א ענין פון מנהג בזיון אויף אלע אידן אויכעט, און דער רבי גייט עס מסביר זיין ווי דאס איז, וואס מיינט עס דא דער ענין פון בזיון? בדוגמא, ער האט געגעבן א דוגמא מיט דעם וועט מען עס פארשטיין זייער געשמאק, דער רבי זאגט ולא ממש, ס'איז נישט דוג אין אין סוגריים, בדוגמא ולא ממש, בדוגמת ולא ממש, ווי ס'שטייט אין ראשונים, שטייט אין ראשונים, דער רבי ברענגט אראפ דער מאירי, אין א נאמען פון קצת מפרשים, וואס זאגט דער מאירי? לגבי חיוב תשלומים פון בושת, א אינטערעסאנטע הלכה אין אין באצאלן וועגן בושת, וואס וואס איז די הלכה דארטן? הלכה איז אזוי, אז דער דין רוקק בבגדו, פטור. די גמרא זאגט אין בבא קמא אז איינער שפייט אויף א בגד פון א מענטשן איז ער פטור. ווען איז ער פטור? איז דווקא ווען דער מתבייש האט בשעת מעשה דעם בגד נישט געטראגן. ס'איז געלעגן א בגד אויפן טיש, דער איד מענטש איז געשטאנען לעבן דעם און ער האט געשפיגן אויף זיין בגד. געשפיגן אויף זיין בגד? האט ער אים נישט מבזה געווען, ער האט מבזה געווען זיין בגד, איז ער פטור. אויב אבער איז דין בסר רקיקה, ווען ער האט געשפיגן אויף יענעם. איז דער מענטש געווען אנגעטאן אין דעם בגד, וואס איז די הלכה יעמאלט? איז דער רוקק חייב? רבונו של עולם וואס איז דער חילוק? ער האט דאך געשפיגן אויפן זעלבן בגד, פארוואס ווען ס'ליגט אויפן טיש איז ער פטור, און ווען ס'ליגט אויף אים איז ער חייב? דער רבי מסביר געוואלדיג, ווייל דורכן שפייען אויפן בגד האט ער מבזה געווען דעם מענטשן וואס איז געווען אנגעטאן אין דעם בגד. א מורא'דיגע חילוק, בגד אליין איז גארנישט, די בגד ליגט אויף דיר, איז ער דיר מבזה, מבזה דעם מענטשן וואס איז אנגעטון אין דעם אין דעם בגד. וואס זעמיר פון דעם? זעמיר פון דעם א מורא'דיגע זאך, אז דער כהן וואס ער גייט ארויף אויפן אויף די שטיינער פון די מזבח, וואס די שטיינער פון מזבח איז דאך ניט צורך מען מוז אנקומען צו ארויף גיין אויף דעם, איז ווען מען זאל מאכן טרעפ, ווערט א ענין פון א מנהג בזיון אין די טרעפ, אבער ס'ווערט א מנהג בזיון אין אים אויכעט, די טרעפ איז די טרעפ האט געזאגט בדוגמת ולא ממש, די טרעפ איז אזוי ווי ווען ער גייט אנגעטון א בגד און מען שפייט אויף אים, ס'איז מבזה זיך אליין און מבזה די אנדערע כהנים, און אויכעט מבזה קען זיין ווי די רבי זאגט אין די הערה אַכט און צוואַנציק, אז יש בהם צורך לכל ישראל, אז דער מזבח איז דאך געמאכט געווארן פאר אלע אידן, אלע אידן ברענגען קרבנות דארטן, און ער ברענגט מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, און מזבח נברא להאריך ימיו. איז געשמאק פארשטאנדיג וואס רש י ווי רש י גייט צו צו דעם ענין און וואנט רש י לערנט עס ארויס. מה שאין כן די מעלות פארן היכל, יעצט וועט דער רבי זאגן לויט רש י וואס די חילוק טאקע איז ערשט עי' בזה, וואס די חילוק פון דא פארוואס דווקא ביי מזבח איז דא דער ענין פון וואס איז מבזה מנהג בזיון אין די שטיינער און דער זעלבער מנהג בזיון איז אין די מענטשן אויכעט, וואס איז אנדערש פון די אנדערע, מה שאין כן די מעלות פארן היכל, האט נאך גערעדט איז פיין, איז אין בהם צורך. אין די מעלות די אנדערע טרעפ אין בהם צורך ווי קען עס זיין ווייל מען קען אנקומען אין היכל נישט דורך די מעלות דער רבי ברענגט אראפ אין צוויי און דרײַסיק אף שאין זה דרך ביאה פון דעסטוועגן קען עס זיין איך האב נאכגעקוקט דערווייל האב איך נישט געטראפן וואס ווי קען מען אריינגיין אין היכל נישט דורך די מעלות איז איך ווייס נאך נישט וואס דער רבי וואס דער רבי מיינט דא מען דארף מברר זיין וואס מיינט אז מען קען אנקומען אין היכל נישט דורך די מעלות לכאורה די מעלות איז דאך געווען מיט די גאנצע ברייט איז אז איך וויל אריינגיין אין היכל

און זייער קדושה איז נישט אזוי ווי די קדושה פונעם היכל, קומט במילא אויס אז די הליכת הכהנים צום היכל דורך די מעלות שלפני האולם איז נישט קיין חלק און צורך פון זייער עבודה בהיכל, מה שאין כן במזבח איז דאך דער כבש המזבח א טייל פון מזבח גופא, דער, און במילא איז דאס אסאך א העכערע זאך, ביז אז דער פסוק זאגט ולא תעלה במעלות, על מזבחי, לכאורה האט געדארפט שטיין, ולא תעלה במעלות אל מזבחי, די שטיינער מיט די מזבח איז איין זאך דא קומט ארויס דער ענין פון לצורך, ס'איז על מזבחי, די טרעפ האבן א שייכות מיט די מזבח, אשר לא תגלה ערותך עליו, שטייט נישט אויף די טרעפ, שטייט עליו אויפן מזבח, אז ארויפגייענדיג אויף די מעלות אדער כבש צום מזבח ווערט גערעכנט ווי ער איז אויפן מזבח גופא. רבי לייגט נאך אויף זעקס און דרײַסיק ויש לומר, אז דהוה כמו בשעת העבודה, ס'האט שוין צו טון אזוי ווי ווען ער האלט אינמיטן טון די עבודה אויך. און דערפון לערנט מען ארויס, יעצט וועט מען פארשטיין ווי רשי לערנט עס ארויס, און דערפון לערנט מען ארויס אויך לגבי בזיון חברו, אפילו ווען דאס איז נאר אן ענין פון מנהג בזיון, וואס האט ביי חברך נישט געשאפן קיין בזיון ובושה בפועל אזוי ווי ביי די ביי די טרעפ, ביי די שטיינער, אף על פי כן, וויבאלד אז הוא בדמות יוצרך, ער איז דאך אין דעם דמות פון דעם פון דעם וואס האט אים באשאפן, קומט אויס אז מיטן מנהג בזיון לגבי חברו איז עס אן ענין פון בזיון כלפי יוצרך, דאס וואס רשי לייגט דא צו, אנדערש ווי דער מכילתא ער זאגט בדמות יוצרך, ער זאגט נישט בדמות דעם בדמו ב אין דעם ענין פון בדמותו של מי שאמר והיה העולם, ניין ניין בדמות יוצרך, וואס יוצרך ביסט דאך ביסט דאך באשאפן געווארן אין דעם דמות פון יוצרך, איז אויב דו ביסט מבזה א אידן, ביסטו מבזה דעם יוצרך ווייטער, אזוי ווי דער בגד איז אנגעטון אויף די מענטשן, אזוי איז אויכעט א איד איז א חלק פונעם אייבערשטן, ביסט מבזה א איד און ביסטו מבזה דעם אויבערשטן, פשוט געוואלדיג וואס דער רבי זאגט דא, על דרך ומעין איסור, לא תעלה במעלות על מזבחי, וואס דער מנהג בזיון בשייכות צו די אבנים ברענגט א בזיון פאר די כהנים, ווייל די טרעפ איז אזוי ווי א חלק פון דעם וואס זיי דארפן אנקומען צו אראפגיין צו די מצוה יש בהם צורך, אזוי איז אויכעט ווען דו ביסט מבזה א אידן, דאס איז וואס רשי ברענגט ארויס. אז נאר אויף בזיון איז זיכער אז מ'טאר נישט דארף נישט אנקומען צו קל וחומר וואס לערנט דא ארויס אז אפילו א מנהג בזיון אפילו אז ער פארשטייט נישט אפילו דאס נישט געמיינט דארף אכטונג געבן נישט זאגן קיין זאך וואס קען זיך אויסטייטשן אויף א בזיון אפילו יענער יענער ווערט נישט געטשעפעט מען דארף אכטונג געבן נישט טון די אלע זאכן אות ז' על פי זה וועט מען אויך פארשטיין לשון רשי ביים זאגן דעם קל וחומר אויך פארשטיין טיפער וואס רשי זאגט ביי דעם קל וחומר. ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן? אמרה תורה, הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון, לא, חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה. רשי איז משנה אינגאנצן פון דעם מכילתא. נישט ווי אין מכילתא, וואס שטייט נישט דער לשון להקפיד על בזיונן און מקפיד על בזיונו, דער מכילתא דערמאנט נישט וועגן די שטיין אז ער איז נישט מקפיד און דער מענטש איז יא מקפיד, דערמיט איז רשי מסביר, רשי זאגט אונז דא עפעס א באהאלטענע זאך, מה דאך ביי אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, ובמילא איז ביי זיי איבערהויפט נישטא דער עיקר גדר פון בזיון, ס'איז נישטא קיין בזיון אינגאנצן, רשי זאגט דאך אז ער איז נישט מקפיד, ווארום אויב ס'איז נישט קיין הקפדה אויף בזיון איז מען דאך נישט נתבזה געווארן, אויב ס'איז נישטא קיין הקפדה איז מען דאך נישט, אף על פי כן, אפילו ס'איז נישטא קיין בזיון ביי זיי, אסאך טיפער, מצד דערויף וואס יש בהם צורך צו די כהנים, ווערט עס פאררעכטן ווי א מנהג בזיון, יעמאלט קען איך ארויסלערנען איז על אחת כמה וכמה אז מען טאר נישט נוהג זיין מנהג בזיון לגבי חברך. פארוואס? זאגט רשי צוליב צוויי זאכן, א', שהוא בדמות יוצרך, די שייכות צווישן אים מיט יוצרך, איז ישיר וניכר, ס'איז א גלייכער, ס'איז א גלייכע זאך ס'איז ניכר די די דמות יוצרך אין א אידן, נישט ווי די אבני המזבח און כהנים וואס האבן צווישן זיך נישט קיין שייכות בדמותם וכו', דאס איז דער קל וחומר, אז איך לערן ארויס, אז וואס לערן איך ארויס פון דעם, אז אזוי ווי ביי שטיינער וואס ער ווייסט נישט קיין בזיון, איז פון דעסטוועגן מנהג בזיון טאר מען אויך נישט מאכן אפילו ער פילט נישט און ער ווייסט נישט, על אחת כמה וכמה אז ס'קומט צו א אידן וואס ער איז דאך ברענגען נישט ווי די שטיינער מיט דעם כהן זענען צוויי אנדערע זאכן, נאר דער איד איז דאך א חלק פונעם אייבערשטן, איז דאך זיכער אז מ'טאר נישט, און ב' א צווייטע זאך, מען איז דאך מקפיד על בזיונו, ער איז דאך יא מקפיד על בזיונו, ממילא איז אויך מצד אים גופא קען זיין א מציאות פון בזיון, קען דאך זיין אן אופן וואו דער איד ווערט יא געטשעפעט, מה שאין כן באבני מזבח ביי וועלכע עס איז איבערהויפט נישטא קיין בזיון מצד האבנים עצמם און נישטא אינגאנצן קיין בזיון. זייער געשמאק פארשטאנדיג די חילוק פון דעם פון דעם פון די מכילתא, די שינויים וואס רשי ברענגט אראפ, אלץ איז קלאר פארשטאנדיג. אות ח' פירוש רשי על התורה איז דאך יינו של תורה, יינה של תורה דאך נכנס יין יצא סוד סודות התורה איז יש לומר אז אין דעם פירוש רשי בסיום הפרשה וואס הכל הולך אחר החיתום די גמרא זאגט אין ברכות אז הכל הולך אחר החיתום סוף פון די פרשה נעמט אריין די גאנצע פרשה מיר ענדיגן דאך פרשת יתרו נעמט עס אריין די גאנצע פרשה וואס איז דאס איז מרומז דער עיקר ותוכן פון כללות הסדרה געוואלדיגער צושטעל וואס דער רבי שטעלט צו וואס מען לערנט ארויס אין רשי פון הכל הולך אחר החיתום איז מרומז דער עיקר ותוכן פון כללות הסדרה וואס דער ענין פון כללות הסדרה יתרו דער ענין פון מתן תורה און עשרת הדיברות כשם דא קומט דער לימוד כשם ווי די עשרת הדיברות זענען כולל נישט נאר די דיברות פון אנוכי השם אלוקיך און לא יהיה לך וואס זענען די העכסטע ענינים אין אחדות השם נאר נאר דער אייבישטער איז דא און לא יהיה לך א שורש אויף אלע מצוות עשה, שורש אויף אלע מצוות לא תעשה, אנוכי השם אלוקיך, די העכסטע זאך וואס קען זיין, די העכסטע ענינים אין אחדות השם. נאר אויך די דיברות האחרונים, וואס זענען דברים פשוטים, ביז צו ענינים הכי פשוטים בין אדם לחבירו, ווי דער לשון איז לא תרצח, לא תנאף וגומר, ביז כל אשר לרעך.

איז דער סוף פון פרשת יתרו, וואס דארף, וואס איז דארטן? וואס דארף זיין די זהירות בתכלית אין עניינים פשוטים, פון הנהגות בין אדם לחבירו, ביז צו זיין אויסגעהיט אפילו פון מנהג בזיון. כ'האב די העכסטע זאכן דא אין די פרשה, און כ'האב די נידעריגסטע זאכן אין די פרשה. כ'האב די העכסטע זאכן עשרת הדיברות און אין דעם איז דא די נידעריגסטע זאכן פון בין אדם לחבירו, אזוי איז דא אינעם סוף אויכעט אין רשי, אין אין תורה שבעל פה, עט מען זען די זעלבע זאך. וואס זעט מען אז כשם ווי די דברים פשוטים אין די עשרת הדיברות זענען נישט קיין באזונדערע זאך פון די ערשטע דיברות, חס ושלום מ'קען קומען זאגן, די ערשטע פינף דיברות איז בין אדם למקום, די צווייטע פינף דיברות איז בין אדם לחברו, איז א חילוק, דאס איז די, דאס איז די אמת'ע דיברות, ווי דער רבי האט געזאגט פריער דעם לשון, די העכסטע עניינים אין אחדות השם, ווי קומט דאס צו לא תרצח און לא תגנוב ולא תנאף, ווי קומט דאס צו דעם? זאגט דער רבי ניין נאר ווי ערקלערט בכמה מקומות דער רבי צייכנט אן ליקוטי שיחות חלק ג' איז דער רבי מסביר זייער באריכות אין דעם אז דאס וואס מען האט די זאכן אריינגעשטעלט אין די עשרת הדיברות איז אויך צו לערנען אז זיי זענען איין עניין מיט אנוכי השם אלוקיך ווי קען עס זיין רעדסט וועגן לא תרצח און דו רעדסט וועגן די העכסטע דרגה וואס קען זיין אין אחדות השם זאגט דער רבי געוואלדיג הער די ווערטער אויך די דברים שבין אדם לחברו זענען נישט בין אדם לחבירו, זענען באמת בין אדם למקום. א איד איז א שטיק אייבישטער, דער אייבישטער האט אריינגעלייגט אז די אידן זענען א חלק פונעם אייבערשטן, חלק אלוקה ממעל ממש, וואס זעט מען? אז ס'איז אויכעט בין אדם למקום, אז איך זאג לא תרצח לא תנאף לא תגנוב די אלע זאכן, האט דאס צו טון בין אדם למקום, מען דארף זיין נזהר אין זיי ווייל דאס איז דער רצון השם. איז אויך רשי מוסיף, דאס איז אין די עשרת הדיברות, זעהן מיר ווי דער רעיון פון די פינף דיברות איז די זעלבע זאך ווי די ערשטע פינף, די זעלבע זאך וועט רשי מוסיף זיין אין תורה שבעל פה די זעלבע זאך, אז די זהירות כלפי חברך איז דערפאר וואס ער איז בדמות יוצרך. די שייכות האיסור צום בין אדם למקום איז נישט נאר מצד דעם ציווי, אז מען דארף זיין נזהר אין די עניינים מצד ציווי השם, די זאכן וואס ס'דא א איסור אין בין אדם למקום, איז נישט נאר מצד דעם ציווי טוה כ'עס, נאר אויך ווייל חברך ומקום זענען איין דמות, כביכול, כביכול זאגן אז דער איד מיט דער אייבערשטער איז איין דמות, און דעריבער איז דער נישט זיין נזהר בכבוד חברך הייסט דאס קלארע ווערטער, נישט זהירות אין כבוד הקדוש ברוך הוא. דאס וואס די תורה קומט עס דערציילן צום סוף, אז טאקע ס'איז דאך בין אדם לחבירו, ס'איז דאך נישט בין אדם למקום. זאגט ער ניין, ס'איז די זעלבע זאך, ס'איז בין אדם למקום אויכעט. און דאס איז אלץ ווען מען רעדט אין דעם ענין פון נזהר זיין אין אפילו אפילו מנהג בזיון חס ושלום אין אידן, וואס איז דאך מרובה מידה טובה וכו', אז אהבת ישראל ביז צו אן אהבה בלתי מוגבלת וואס ברענגט צו א הנהגה פון מכבד זיין חברך ביז א אופן פון בתכלית הזהירות פארקערט ווי אין דעם ענין פון אכטונג געבן אויף נישט צו זיין מנהג בזיון אפילו איז דאס בפנימיות אן ענין פון אהבת הקדוש ברוך הוא און כבוד שמים. וכמים הפנים לפנים, ס'איז א פסוק כמים הפנים לפנים, אזוי ווי מ'קוקט אריין אין די וואסער זעט מען דאך דעם אייגענעם פנים, און וואס מ'טוט דארטן זעט מען דאס, אז מ'שמייכלט זעט מען א שמייכל, אז מ'ווייזט א ברוגז'דיגן פנים זעט מען א ברוגז'דיגן פנים, מ'זעט דעם אייגענעם פנים, די זעלבע זאך כמים הפנים לפנים מיט א איד מיטן אויבערשטן, אויב א איד וועט זיך פירן אויף אזא אופן, אז די אהבה בלתי מוגבלת פון איינעם צו א צווייטן ביז מכבד זיין א צווייטן אויפן גרעסטן אופן, דאס איז מגלה אהבת הקדוש ברוך הוא צו א אידן, אז איך ווייז די אהבה צו א אידן, א איד איז דאך א חלק פונעם אייבערשטן, ברענגט עס די אהבה פונעם אייבערשטן צו דעם אידן, וואס ברענגט סוף סוף צו הרמת כבוד ישראל, אפילו בעיני כל עמי הארץ וועט עס ברענגען ביז צו דעם כבוד אמיתי וואס וועט זיין בגלוי בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו ממש, משיחת שבת פרשת יתרו תשכ ה.